א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי, שבת חזק, אין ארץ ישראל גייט שוין במדבר. איך וויל מאכן יעצט א שיינע דרשה לכבוד שבועות, כ'דארף מאכן צוויי דרשות, איינס איז וויאזוי אנצוהיטן די קינדער ווייל שבועות איז די שווערסטע יום טוב וואס איז דא, מען איז אויף א גאנצע נאכט, די קינדער זאגן זיי זענען אין בית מדרש, דער מאן זאגט ער זיצט אין בית מדרש, אין מקווה און פלאטשקעט זיך דארט ווען מ'מוז דאך גיין פארן עלות מוז מען גיין אין מקווה און ס'איז שוין זייער נישט איינגענעם וואס ס'געשעט יעדעס מאל אבער מ'וועט זיך שלאגן ביז מ'וועט זיך אויספייטן דעטס איט ווען נישט לעט כלל ישראל זיין הפקר יעצט אזוי ס'דא א פרשה אין חומש אין במדבר ב' איז דא א פרשה וואס ס'שטייט אזוי וידבר השם אל משה ואל אהרן לאמר איש על דגלו יעדער מענטש מיט זיין פאן באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל. די אידישע קינדער זאלן דארטן רוען, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, יעצט מ'איז געגאנגען ס'גייט יו"ד קיי וא"ו קיי, מ'איז געגאנגען אזוי ווי א מיליטער, און דער אייבישטער גערוט אויף כלל ישראל איז געווען מזרח מערב דרום און צפון, יעצט זאגט דער אייבישטער אן אזוי זאלסט וויסן, והחונים קדמה מזרחה ווער ס'איז געזעסן אויף מזרח איז געווען דגל מחנה יהודה, לצבאותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב. איז דאָס יהודה געווען מזרח. נאָכדעם שטייט והחונים מטה יששכר און ונשיא און אַזוי ווייַטער. נאָכדעם שטייט מטה זבולון ונשיא לבני זבולון. איז געווען די דריי זענען געווען יהודה, יששכר און זבולון. די זענען געווען אויף מזרח. נאָכדעם רעכנט אויס דער חומש ווייַטער אַז דגל מחנה ראובן איז געווען תימנה דאָס איז דרום און נאָכדעם איז געווען שמעון און נאָכדעם איז געווען גד. זיי זענען געווען אויף דרום. נאכדעם רעכנט אויס די פסוק ווייטער. דגל מחנה אפרים לצבאותם איז געווען ימה, מערב. נאכדעם איז געווען מנשה, אויך מערב, און בנימין. אפרים, מנשה און בנימין. נאכדעם איז געווען דגל מחנה דן, זיי זענען געווען צפון. זיי זענען געווען דער מאסף לכל המחנות. איז געווען אזוי. דן, נפתלי און אשר. די דריי זענען געווען. יעצט, ס'איז דא צוועלף חדשים, און די צוועלף חדשים זענען דא מרומז אויף די אלע זאכן. יעצט, לאמיר אונז אריינגיין אביסל וועגן די חדשים. דער הייליגער בני יששכר, מאמר חודש אייר, מאמר א', אות ט', זאגט אז לויט די דגלים איז חודש אייר מיוחס צו יששכר. יעצט אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט אז יהודה יששכר און זבולון זענען געווען אויבן אן, איז יהודה איז ניסן, יששכר איז אייר, און זבולון איז. סיוון. יעצט, די חודש אייר געפינט זיך דער גאנצער חודש פון אנפאנג ביז צום סוף אין די ספירה, ניסן און סיוון זענען שוין אינדרויסן. יעצט, וואס דאס זאגט אונז איז, אז ס'איז דא א גרויסער חיבור און א קשר צווישן ספירת העומר צווישן מתן תורה. יעצט מ'דארף מברר זיין, ס'שטייט ביי ספירת העומר שטייט וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה, מ'רייניגט זיך, מ'וואשט זיך אפ, אזוי מ'נעמט א שאוער וואשט מען זיך אפ פון אלע קליפות מיט דעם ספירה, יעצט איז דא א ספירות פון א זבה אויכעט, א אידישע טאכטער דארף ציילן זיבן ריינע טעג, נאכדעם איז דא נאך א ספירה פון יובל, איז דא דריי ספירות, א זבה, יובל און ספירת העומר. יעצט ביי עומר מאכט מען אונז א ברכה, אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העומר, א זבה מאכט נישט קיין ברכה היום יום ראשון לנקיים צו לטהרה צו כדומה, און נאך א זאך אויב מען מאכט שוין א ברכה פארוואס מאכט מען נישט קיין שהחיינו, דארף מען מאכן א שהחיינו אויף ספירת העומר, די זאכן דארף מען יעצט אביסל אריין. יעצט איז דא נאך א זאך וועגן לשם יחוד, לשם יחוד וויל איך נישט אריין גיין אין דעם ווייל דאס זאגן נאר די חסידים, דער נודע ביהודה איז א מורא'דיגע מתנגד אויף זאגן לשם יחוד, און איינער פרעגט אים אן וואס דאס הייסט יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' זאגט ער חס ושלום מען טאר פון דעם אפילו נישט רעדן, וועגן דעם אין געוויסע פלעצער למשל אין וויזשניץ האט מען געזאגט דעם לשם יחוד שטיל אלס כבוד פון נודע ביהודה. און אין אנדערע פלעצער זאגט מען עס אינגאנצן נישט. יעצט א פרוי ווען זי נעמט זיך ציילן זאגט נישט קיין לשם יחוד איך גיי היינט ציילן א זיבה טאג א ריין ריין פון זיבה, זי טוט עס נישט. יעצט אונז דארף מיר וויסן נאך א זאך אז אייר איז מסוגל צו רפואה, אייר איז אני השם רופאך, אייר איז א' י' און ר', אני השם רופאך, יעצט וואס א שייכות האט דאס מיטן חודש אייר? אונז ווייסן מיר נאך א זאך אז דער מן האט אנגעהויבן צו פאלן אין חודש אייר. אזוי שטייט אין פרשת בשלח אין שמות ט"ז פון פסוק א' ביז ד', ויסעו מאילם ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמישה עשר יום לחודש השני, חודש השני איז אייר, לצאתם מארץ מצרים, ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, און אויכעט דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די מלחמת עמלק געווען אין חודש אייר, וואס דאס האט צו טון אלץ מיט אייר. לאמיר געבן א שטיקל הסבר מען זאל פארשטיין. און ס'איז דא נאכאמאל דריי זאכן פון ווען מ'דארף ציילן וואס ס'שטייט אין חומש, איינס איז ביי ספירת העומר, און איינס איז א זבה, און איינס איז ספירת יובל, יעדן פיפציגסטן יאר שטייט וספרתם לכם שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. אין פרשת בהר. יעצט איז אזוי.

ס'איז שטייט דאך וספרה, בשלמא זאגט תוס' דאין מברכין אלא ביובל שמברכין בית דין בכל שנה שלעולם יוכל למנות כסדר וכן עומר ווען ס'איז דא פופציג יאר מ'דארף דעם פופציגסטן יאר ציילן איז יעדע שנה ציילט היום שנה ראשון ליובל היום שנה שני ליובל און אזוי ווייטער און בית דין קען דאס ציילן ווייל זיי ווייסן פונקטליך וויפיל יאר ס'איז. מה שאין כן. ביי זבה, און די זעלבע איז ביי עומר, ביי עומר ווייסט מען אויך פון ווען מען האט געברענגט דעם עומר, מה שאין כן ביי זבה, טאמער וועט זי זעהן איז זי דאך סותר דאס גאנצע געציילעכטס, ממילא דארף זי נישט מאכן קיין ברכה. ווייל ס'קען זיין אז זאל סותר זיין, ממילא איז עס נישט קיין געציילעכטס. גראדע אין של"ה הקדוש שטייט מען זאל יא ציילן, און דער של"ה הקדוש זאגט אז מען ציילט ווען א אשה איז זייער נזהר זאל ציילן האט זי וואוילע קינדער, מען זוכט סגולות וואוילע קינדער מיט טראגן אויל פאר רבי שמעון, קליידער מיט ברענען, מיט טאנצן באר יוחאי, ווען א פרוי זאל זאגן היום יום ראשון לספירה, קודם צו מונע זיין אסאך מיסטעיקס. איך האב שאלות יעדן טאג, יעדן טאג, אזוי ביזיערהייט, אנטשולדיגט מיין ווייב געדענקט נישט צו זי האט געמאכט דינסטאג ביינאכט און עס מיינט מיטוואך איז דער ערשטער טאג צו זי האט געמאכט מאנטאג און זי מיינט דינסטאג איז דער ערשטער טאג, זאג איך יענעם איך וויל דיר עפעס זאגן, איך ווייס אויך נישט, איטס ביאנד מי עז וועל, ס'איז א ספק איסור תורה און דו מוזט מחמיר זיין דעם טאג. יעצט, די זעלבע זאגט תוס' אין מסכת מנחות, יעצט האב איך געברענגט פון מסכת כתובות דף עיין בית עמוד א' דיבור המתחיל וספרה,

צו צו צושטערן, ממילא איז נישט שייך קיין ברכה. יעצט איך האב אויף דעם א גאנץ אריכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, איך מיין איך בין נישט יעצט אין די ישיבה געבן א שיעור, די גאנצע צייט וואס תוס' מוטשעט זיך אין מסכת כתובות, אמאי אין מברכין זבה על ספירתה, און דא זאגט תוס' דכתיב וספרה לא שייך ברכה כיוון שסותרת דלא חזי אפילו בשביעי סותר, קומט אויס פון דעם אז מ'רעדט דא נישט סתם צו ציילן היום יום ראשון היום יום שני, נאר דאס וואס תוס' פרעגט פארוואס מען ציילט נישט אזוי ווי מען ציילט ספירת העומר, מיינט מען מען זאל ציילן ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם היום יום ראשון לספירה, ארויסזאגן דעם שם, געהעריג ציילן, אזוי ווייזט אויס אינעם תוס' אין מנחות אבער ס'איז צו א לאנגע אריכות איך גיי נישט יעצט אריין אין די חומר העניינים מיט דעם פלפול, די באדעם ליין איז ס'איז נישט שייך צו מאכן א ברכה ווייל ס'קען סותר זיין דעם לעצטן טאג אויכעט, און א ברכה מאכט מען נאר אויף א זיכערע זאך. למשל, איינער האט א ספק ברכה צו ער מאכט אויף פאטעיטאס א שהכל צו א בורא פרי אדמה, מאכט ער נישט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו בורא פרי האדמה, נישטא אזא זאך, מען מוז וויסן וואס א ברכה מען מאכט, איז אז די פרוי ווייסט נישט זיכער צו זי וועט ענדיגן דאס ציילן, איז במילא דארף זי נישט מאכן קיין ברכה. יעצט, ס'איז דא, פון קאפישער רב איז דא א תשובה ווען איינער האט דריי מאל אין זיין לעבן פארגעסן צו ציילן, הי דידנט פול טרו די גאנצע נײַן און פֿערציק טאג טאר ער מער נישט אנהייבן נעקסט יאר צו ציילן מיט א ברכה ווייל ער האט א חזקה אז ער גייט שוין פארגעסן ממילא אז ער האט א חזקה איז דאס גאנצע א ברכה לבטלה אזוי זאגט קאפישער רב עניוועי דאס איז די צוויי תוספות יעצט ס'דא נאך א שטיקל געדאנק וואס ס'שטייט אין ספר החינוך אין מצוה שין למד ואם תשאל אויב דו וועסט פרעגן למה חייבו זכרונם לברכה.

פסוק י ג, וספר לו. זאל זיך ציילן, און ביי איר שטייט וספרה לה, איז במילא איז די אלע זאכן דאך נאר געמאכט שחייבים שיתנו לב על הימים זאלן געדענקען ווי זיי האלטן, אבער לא שיתחייבו למנותם בפה ולברך על מנינם, נאך צו מאכן א ברכה זיכער נישט, עס איז דא צוויי זאכן, מען מערקט וואס די חינוך צוטיילט עס, איינס איז אז מען איז מחויב צו ציילן מיטן מויל און אויך מען זאל מאכן א ברכה. דאס וואס כ'האב ענק מסביר געווען פריער מיט די תוספות'לעך, ס'איז דא נאך א זאך וואס קומט צו, צוויי זאכן, תשובת דבר זאגט ער אזוי, אזוי זאגט דער חינוך, וכן באנו הקבלה שציווי וספרת דיובל צריך מנין בפה, יובל דארף זיין מנין בפה, וציווי הספירה הכתובה בזב וזבה אינו אלא השגחה בימים ומנהגן של ישראל בכל מקום כך היא, ואף על פי שאין נביאים הם, בני נביאים הם, כאטשיג זענען נישט קיין נביאים, זענען אבער בני נביאים. עס מיינט צו זאגן אז זיי פירן זיך אזוי דארף מען זיך אזוי פירן. איז בקיצור דארף מען פארשטיין אזוי, דער חילוק איז צו מען ציילט צו מען ציילט נישט איז און וועגן דעם מאכט מען נישט קיין ברכה ווייל די ספירה איז נישט זיכער אז דאס קענען דורך גיין ווייל עס קען זיין אז זי וועט זעהן דם אדער דער זב וועט זעהן זיבה וועט ער עס אפהרג'נען איז דאס איז דער חשבון פון די טעג וואס מען דארף משגיח זיין אויף זיי זאל זיין בטהרה, אבער די ספירה אליינס האט בכלל נישט קיין מצוה. יעצט, ס'איז דא אינעם נודע ביהודה אין מהדורא תניינא יורה דעה, סימן קוף כף ג און קוף כף ד, איז ער מברר דארטן דעם ענין פון ספירה אז די עצם הספירה היא מצוה, ער האלט אז די עצם הספירה איז יא מצוה, און ער ברענגט וכן מבואר בדברי הרדבז חלק ד', סימן קכ, ז, דאס איז אלף צדיק בית, דאס איז די נייע דרוק, שיחידות מצוות ספירת העומר, אז די מצוות ספירת העומר איז א יחוד, שעצם הספירה מהווה מצוה כשלעצמו, דאס ציילן איז א מצוה פאר זיך, שהתורה הטילה חובה על כל אחד ואחד, ווייל די תורה האט געלייגט א חיוב אויף יעדן, וספרתם לכם ממחרת השבת תספרו חמישים יום.

אז די הכנה איז א חלק פון די מצוה, נישט אזוי ווי א ספירת זבה אדער אזוי ווי א ספירת יובל, וואס די ספירה האט קיין שום שייכות נישט מיט די זאך, ס'איז נאר א מראה מקום א דאטום, מה שאין כן דא, יעדע ספירה גייט מען צו נענטער צו קבלת התורה, מען איז מקבל אויף זיך מער תוספות קדושה און מער תוספות טהרה כדי אז מען זאל קענען צוקומען צו קבלת התורה. כ'האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אין א שיעור פארוואס ציילט מען נישט אז עטס זענטס אמאל געווען אין א בעיסבאל פיעלד אדער אין א בעסקעטבאל פיעלד הייבט מען אן אזוי, טען, ניין, עיט, סעווען, סיקס, פייוו, פאר, טרי, טו, וואן, זירא, בלעסט אף! פארוואס ציילט מען נישט פארטי ניין, פארטי עיט, פארטי סעווען? ווייל דאס נישט אז מען וויל צוקומען צום בארג סיני אדער צו קבלת התורה, נישט דאס איז עס, מען איז זיך מקדש און מטהר אז ווען ס'קומט דער קבלת התורה זאל מען קענען עס מקבל זיין אזוי ווי עס דארף צו זיין. און ממילא מ'איז זיך אזוי מקדש און מטהר, וועגן דעם איז די הכנה איז אויכעט א מצוה, אנדערש ווי א ספירת זבה און א ספירת פון יובל. יעצט לויט דעם יסוד וואס דער נודע ביהודה ברענגט צו דעם רדב"ז איז א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא א קשיא פארוואס מאכט מען נישט א ברכת שהחיינו אויף ספירת העומר? דער רשב"א אין חלק א' סימן ת ק"ו שרייבט אז וויבאלד שרייבט ער אזוי והספירה היא הכנה לעיקר המצוה דלאחר הספירה יקריבו את שני הלחם ועתה סופרים לבד בלי עיקר המצוה און להכי אין אומרין בו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה פארוואס דהרי רק צער ס'איז א צער בזכרוננו ווען אונז געדענקט מיר חורבן בית המקדש. און דער רדב"ז אין תשובה אלף שכ"ז חלק ד' רנ"ו איז עס מבאר נאך מער באריכות אויכעט אז די גאנצע ספירת העומר איז א הכנה צום חג העצרת צום שבועות ממילא אז ביי שבועות מאכט מען א שהחיינו פארלאט מען זיך אויפן שהחיינו פון שבועות. זאגט ער פונקט אזוי ווי מען מאכט נישט קיין ברכה אויף מאכן א סוכה מאכט מען נישט קיין שכיוני, מען פארלאזט זיך אויף דעם וואס מען מאכט די שהחיינו יום טוב ביינאכט. יעצט זעהן מיר פון דעם א מורא'דיגע זאך אז מען מאכט נישט קיין שהחיינו אויף ספירת העומר ווייל מען מאכט נישט קיין ברכה אויף א מצוה וואס דאס איז נאר א הכנה ווייל מען קען זיך פארלאזן ווען מען מאכט די ברכה אויף די עיקר מצוה. און דאס איז א מורא'דיגער חידוש, פארוואס? ווייל פון איין זייט איז די ספירה דאך נישט נאר הכנה, איז במילא די גאנצע מצוה איז דאך נישט קיין מצוה פאר זיך נאר הכנה, און מען מאכט אן אשר קדשנו במצותיו וצונו על ספירת העומר, און פון די צווייטע זייט וויבאלד על כל פנים ס'איז נישט מער ווי א הכנה צו די עיקר מצוה און ס'איז נישט די מצוה אליינס, מאכט מען נישט קיין שהחיינו. יעצט קומט אויס, אויב אונז זעמיר גערעכט מיט די אלע הנחות, קומט אויס אז ספירת העומר איז אזא אינטערעסאנטע מצוה וואס דאס איז אינגאנצן הכנה צו א מצוה. יעצט אין שפת אמת, אין פרשת האזינו, אין יאהר תרל"ד, דיבור המתחיל בטור, שרייבט ער אזוי, ס'איז דא מער כח והצלחה בהכנת המצוה מגוף קיום המצוה, ס'איז דא אין די הכנה פון די מצוה איז דא מער הצלחה און כח ווי אין די מצוה אליינס, אחר פארוואס? כי עשיית המצוה היא רק לשעה וההכנה היא לעולם. הכנה קען דויערן טעג, וואכן, חדשים. די מצוה קען דויערן איין מינוט. ועוד זאגט ער, כי מי יכול לקיים המצוה כמשפטו, קען דען א מענטש מקיים זיין א מצוה אזוי ווי דער אייבישטער וויל? ס'איז נישט מעגליך. אבל הרצון וההכנה למצוה היא לעשות כרצונו יתברך, דאס איז געמאכט אז מ'זאל טון ווי דער אייבישטער וויל, און וועגן דעם הכנה והשמחה לו להמצוה חשוב מאוד, איז זייער חשוב. יעצט די חידושי הרים ברענגט אויכעט כעין זה דעם טעם ווייל שמחה יתירה בשעת שמחת בית השואבה ביים בית המקדש ווייל דאס איז געווען א הכנה צום ניסוך המים און די שמחה וואס דאס איז געווען ביי ניסוך המים דאס איז די עכטע חלק פון די שמחה וואס איז געווען אין בית המקדש ממילא די הכנה איז גרעסער ווי די מצוה אליין. יעצט קען מען אפשר זאגן אז וועגן דעם זאגט מען לשם יחוד ביי די מצוה אויך, כאטש איז דא וואס דאס זענען זיך נישט נוהג צו זאגן לשם יחוד, ווייל דא רעדט מען פון א מצוה וואס דאס איז נישט סתם א מצוה, דאס איז א הכנה פון די גאנצע קבלת התורה בקדושה וטהרה. יעצט דער חיבור פון פסח און שבועות זענען דורך די ספירה טעג, אזוי ווי מען ציילט דורך די ספירה, ווערט געברענגט אין הייליגן רמבן אין פרשת אמור, אין ויקרא קאפיטל כ ג פסוק ל ו, שימי הספירה הן כעין חול המועד, דאס איז דער חול המועד צווישן פסח און שבועות. זרע, איך זאג ענק נאך דעם לשון, וציוה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם, כי כלם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום און מ'האט געהייסן מ'זאל ציילן ניין און פערציג טאג שבעה שבועות כימי עולם, אזוי ווי די וועלט שטייט שבעה שבועות איז למעשה וקדש יום שמיני כשמיני של חג. מען איז מקדש דעם אכטן טאג אזוי ווי די שמיני פון סוכות, והימים הספורים בינתיים כחולו של המועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן התורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש, דאס איז דער הייליגער רמב ן. יעצט איך האב אנגעהויבן אז לויט די דגלים איז דער חודש אייר שבט יששכר, יעצט יעקב אבינו בענטשט יששכר, ס'איז אין בראשית קאפיטל מ ט פסוק י ד, יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפתים, זאגט רש י חמור בעל עצמות, גוטע ביינער, סובל עול תורה, כחמור חזק שמטעינין אותו, אזוי ווי א שטארק אייזל וואס מ'לאדנט אים אן משא כבד, רובץ בין המשפתים, כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה בבית, ער האט נישט וואו צו שלאפן, כשרוצה לנוח רובץ בין התחומים. בתחומי העיירות, לייגט ער זיך שלאפן, שהוליך שם פרגמטיא, דארט ווי ער טראגט די סחורה. ויט שכמו לסבול עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עיבור. קומט אויס אז יששכר ווערט צוגעגליכן צו א חמור וואס ער גייט פון שטאט צו שטאט און ער איז מחבר אלע אידישע שטעט ווי ס'וואוינען אידן, ער לערנט צו תורה און ממילא איז ער פון אים דא מורה הוראות און ער לערנט און ווער ס'וויל הערן זאגט ער. קומט אויס אז שבט יששכר איז חודש אייר, איז פונקט גוט אז ס'איז מרומז צו זיין שבט, ווייל דער חיבור פון א מחנך מיט א מורה דרך מיט א מלמד מיט רבנים, אלע זענען זיך מחבר און מקשר צווישן המון העם צו תורה, און שבט יששכר איז ער די בחינת החמור וואס ער טראגט ארום די תורה פון איין פלאץ צום צווייטן. וועגן דעם קען מען פארשטיין פארוואס איז געקומען מלחמת עמלק דווקא יעצט אין חודש אייר. זאגט רש י שרפו ידיהם מדברי תורה, ס'איז א גמרא מסכת סנהדרין דף קי ו עמוד א', ווייל דאס איז חודש אייר און מסוגל צו דעם אז מען זאל לערנען תורה, און אז מען האט זיך נאכגעלאזט איז געקומען גראד עמלק און ער האט געוואלט מלחמה האלטן, יעצט אונז ווייס מיר אויכעט אז. שבט יששכר אין חושן איז זיינס איז געווען ספיר, ספיר איז מושרש פונעם ווארט ספירה וואס דאס איז ספירת העומר, און חודש אייר איז דאך אמצע די גאנצע ספירה, איז במילא גייט אלעס אינאיינעם, די חודש איז אויך לערנט אונז וויאזוי מען איז מחבר די תורה און אלעס אינאיינעם, יעצט עס האט געהייסן ספיר ווייל ספיר איז מלשון ספירת העומר, יעצט ספיר דאס הייסט א. אבן טוב המאירה בלילה, ס'איז אזוי זאגט רש י, ביינאכט ס'איז שוין נישט דא גארנישט, קומט מ'האט גארנישט, עס קומט ביינאכט זעצט מען זיך לערנען תורה, און דאס איז מחבר די אלע הויעכע וועלטן איינס מיטן אנדערן, און יענע דארף מען אויסנוצן זייער שטארק די ימי ספירת העומר, און ס'קומט שבועות זאל מען טאקע מקבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין, און בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז מטהר זיין מכל טומאותינו מכל קליפותינו, אזוי ווי עס איז געווען ביי מתן תורה, ער זאל אונז אויכעט אויסהיילן פון חולי הגוף, ווייל בעניני רפואה, דער גוף און די נפש איז איינס, צדיקים פלעגן זאגן אז מען האט א קליינעם לאך אין דעם נשמה, איז עס א גרויסער לאך אינעם גוף. יעצט אזוי ווי ברוך השם כלל ישראל מערט זיך, און ס'פעלט אויס איבעראל דירות, לעיזער האגער הער איך האב געקויפט פיר פינף בלאקן אין לעיקוואוד, ס'טוט זיך, יעצט מוזטו אבער פארשטיין,

און ס'איז געפארן אן לייטס און ס'איז געפלויגן, און נאכדעם וואס ס'איז געשען בערך צען פערציג ביינאכט איז דא א גאס ס'הייסט קאונטי ליין איז גע האט זיך אפגעשטעלט די קאר ס'איז דארטן געווען בחורים און די דרייווער האט געהאט א פלאש סאדע און האט עס אריינגעווארפן צווישן די בחורים, אז ס'זאל אים חלילה דערהארגענען, שטעל דיר פאר ווען ס'כאפט אים אין קאפ איז ער א טויטער, למעשה האט עס אים געכאפט אין בויך און ער האט נישט געקענט אויפהערן די ווייטאג און ער האט געווארט ביז מוצאי שבת און ער איז זיך געגאנגען אויסטשעקן אין שפיטאל, ער האט געכאפט אזא זעץ מיט דעם באטל אז שטעל דיר פאר ער איז אראפגעפאלן אויף דר'ערד.

כ'האב אים געזאגט די אלע שבתון'ס איז זייער זייער א שיינע זאך, אבער אז דו נעמסט די בחורים דארפסטו האבן אן אחריות, דו קענסט זיי נישט לאזן עלעף ביינאכט שפאצירן און דו זיצסט אויף דיין ווייב און דו רייסט אויף איר ווייל ס'איז ליל שבת און ס'איז עונת תלמידי חכמים, ראש ישיבה רייט אויף פלייש און די בחורים דרייען זיך אין די גאס. האבן זיי באמערקט אז עפעס איינער איז דערטראנקען געווארן, א גוי, ס'האט געהאט אויף זיך טאטו'ס פון אנטיסעמיטן, אנטיסעמיטישע טאטו'ס. און ער איז דערטראנקען געווארן, און אזוי ווי ער איז דערטראנקען געווארן האבן זיי אים געהאלפן, שטעל דיר פאר, נאכדעם האבן זיי געזאגט אז ס'טוט אונז נישט לייד אז מ'האט געהאלפן א מענטש וואס האט אנטיסעמיטישע טאטו'ס, ווייל הער אויס, לייף גאוס אן, סאו איינס פארענטפערט דאס צווייטע, ווי קומען בחורים עלעף ביינאכט ביים וואסער פרייטאג צונאכטס, און.

צו אין אפסטעיט ניו יארק, עטס ווייסטס אין אפסטעיט ניו יארק האבן זיך באזעצט אלע דייטשן נאך אינמיטן ווארלד וואר טו, איז אז עטס גייטס אריין אין זייער טעריטארי דארפט עטס זייער אובאכט געבן אז עטס זאלט זיך נישט אויפפירן אזוי ווי די חזירים, איינער האט געשריבן זייער א שיינעם קארטון שרייבט ער אזוי ווען דריי בחורים גייען אין די גאס אין לעיקוואד צו מאנסי צו ווי אימער און איינער וויל עסן א קענדי מעג ער? רייט? ווי גייט זיין די פעקעדזשינג ווי גייט זיין די פעיפער וואס די קענדי איז ארומגענומען מיט? אויף די פלאר! ס'דא אין מאנסי, לעבן מאנסי דא א שטאט, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'הייסט, די גאנצע שטאט האט מען געגרינדעט וועגן דעם ווייל זיי האבן געוויזן, איך געדענק עס נאך דעמאלטס, עס גאוס בעק טווענטי פייוו טערטי יערס עגאו, זיי האבן געוויזן אז ווען א אידישע טאכטער דייפערט איר בעיבי, קען זי זי דייפערן אויף די גאס אויכעט, איך מיין עס איז נישט געפערליך, לייגט איר ארויף אויף א קאר, אויף יענעמ'ס א קאר, דייפערט אויף די בעיבי, און וואס טוט מען מיט די פעמפער?

דו ווייסט אז באלד זעקס טויזנט יאר ברענגען פרויען קינדער אויף די וועלט, נישט קיין מענער, סאו ס'איז טאקע זייער א שיינע זאך, ווי עפרישיעט איט, ענד יו העוו טו טעיק קעיר אוו יור טשילדרען, ברוך השם דאס האט מען שוין דורכגעבראכן ביי די רבנים ימח שמם וזכרם, זיי פלעגן זאגן זאלסט האקן יעדע נאכט אויף קראוט און בענגען פאפ טשילדרען עווערי דעי, דאס האט מען זיי שוין אויסגעלערנט. ביי חבד שטייט אז מ'דארף בודק זיין עד מקום שידו מגעת, איז ביי ידו מגעת מיינט מען. סיי פיזיקל, די הענט קען אריין קריכן ביז דארט, און סיי אימאושענעל, מען הייסט שוין נישט היינט פאפען טשילדרען עוורי דעי, ווייל פון די אלע פאפען טשילדרען עוורי דעי ס'האט זיך אויסגעלאזט אזאלכע צובראכענע שטיבער און אזאלכע דראפאוטס אז ס'איז א שרעק, סאו איט טאק אס טיים טו טיעטש די רבנים אז זיי זאלן ווערן נארמאל, יעצט אז דו מוזט ארויסגיין און דו מוזט דייפערן דיין בעיבי דערס נאטינג ראנג אז דו נעמסט מיט א בעג, און דו לייגסט עס דארט אריין, און ביז דו קומסט אן אהיים טראגסטו עס מיט דיר, ס'וועט דיר גארנישט געשען. און ווי מער מ'איז צולאזט און ווי מער מ'טוט די אלע זאכן, אלץ מער וועט דיך דער גוי פיינט האבן. דער גוי צאלט אויך גרויס געלט מיט גרויס טעקסעס אויף וואוינען אאוט אוו טאון ווייל ער וויל נישט די סיטי אוו ניו יארק צו ער וויל נישט אין די בראנקס. סאו פונקט ווי דו האלטסט זיך פאר א פירסט קלעס סיטיזען, יענער האלט זיך אויך. סאו טריי טו קאמפליי מיט די אלע זאכן ביקאויז אדערווייז וועט עס נישט גוט פארן, יעצט גייט קומען די גאנצע צייט מען גייט נעמען מיידלעך, מען נעמט שבתון'ס, מען נעמט, מ'פארט, מען קומט, אפילו ווען מען נעמט זיי אין א האטעל אין אפסטעיט, דו ווייסט נישט וואס דארט טוט זיך, ס'איז דא דער וועיטער, דער קעיטערער, ס'איז דא דער וואס ס'קלינט די טוילעט, ס'איז דא דער וואס ס'טראגט אוועק די גארביטש, דו ווייסט נישט וואס דארטן גייט פאר, פארשטייסט? און דאס איז זייער זייער דעינדזשערעס. יעצט אברהם הגר גאלדשטיין זאגט אז ער איז געווען אין לעיקוואד נעכטן און ער האט געזעהן ווי א גוי וואס ער ארבעט דארט האט עקסטשעינדזש טעלעפאנס מיט א מיידל, נישט די טעלעפאן, די טעלעפאן נאמבער, און ער האט זיך אויפגערעגט און געפרעגט וואס דארפסטו האבן זיין טעלעפאן? דו פארשטייסט? ס'איז היינט אזא מין מצב וואס יעדער משוגע און קיינער קערט נישט וואס וועט זיין מארגן, גערעיפט א גערל חס ושלום, הו קעירס? די פרייז יו'ל פעי פאר איט יענקי דאסקאל, א א א א מענטש וואס האט געלט, ער האט פרנסה, ער האט הייזער, א חיה פון וואלד, ער איז געקומען אויף אוקריינע מיט פייבישן כאפן מיידלעך, אהער געברענגט מיידלעך און איינגערעדט מיט צו מאכן נורסעס, די מיידל וואס איז געשלאפן ביי אים וואס איך זוך זי יעצט איך וועל זי טרעפן, איך וויל אז זי זאל קומען אין קאורט זאגן ווער פייביש איז, און זי זאל קומען אין קאורט זאגן ווער יענקי דאסקאל איז, די מיידל וואס איז איינגעשטאנען ביי אים. האט ביי טאג געמוזט ארבעטן ביי א איד וואס דער איד האט איר גערעיפט, אזוי האט זי געטענה'ט די גאנצע צייט, איך האב געשריגן פאר פייבישן מען טאר דאס נישט טון, דאס איז א רעיפ יו גאנא גאו טו דזשעיל פאר דיס. א יענקי דאסקאל איז געווען אווער ענד אבאוו די לאו דעמאלטס, היינט האט מען געזען ווי ער האט אנגעקומען, מען האט געברענגט דא מיידלעך פון אוקריינע מען זאל נוהג זיין מיט זיי מנהג הפקר. וואט א שעים! ס'דא יעצט א גרויסע מלחמה, סטאלין קארלין מ'רייסט זיך ארום דארטן, מ'האט ארויסגעווארפן דעם רב, דעם סטאלין רב האט מען ארויסגעווארפן פון בית מדרש, מ'האט אים אויכעט ארויסגעווארפן פון, ס'דא א ועד הרבנים פאר אייראפע, ער געווען דער הויפט רב, דער גרעסטער מויל מאכער, מסתמא דער גרעסטער תלמיד חכם אויך, און מ'האט אים ארויסגעווארפן פון דארט. איך האב אמאל געפרעגט א מיידל, איך האב זי געפרעגט, פארוואס פארסטו נישט אויף ישראל? נישט יעצט, פופצן צוואנציג פינף און צוואנציג יאר צוריק, זאגט זי מען קען באקומען א וויזע דעם נעקסטן טאג צו פארן אבער מען דארף דורך גיין איין פראסידזשער, פרעג איך וואס איז דאס, זאגט זי מען דארף שלאפן מיט יענקי בלייך, זי האט געזאגט אויב מען שלאפט מיט אים איין נאכט אין בעט איז מארגן האט מען די וויזע אויף ארץ ישראל, און זי זאגט זי האלט נישט ביים טון. איז למעשה דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר, יעצט איך האב עס דעמאלטס נאך פארציילט פארן סטאלינער רעבן, נאר דעמאלטס האט ער זיך נישט וויסענדיג געמאכט. יעצט איז ער געווארן א גרויסער פרומער, ווייל יענקי בלייך האט אים געוואלט צונעמען אלעס, ווייל יענקי בלייך איז דער רב הראשי פון אוקריינע מטעם די רעגירונג, איז א סטאלינער. קיצור ער איז געגאנגען און ער האט, יעצט האט ער גענומען קער דערפון ווייל ער האט אים ארויסגעווארפן ווייל ווייל ער האט געוואלט ארויסווארפן דעם סטאלינער רבי'ן פון דעם גרויסן אינוועסטמענט, דאס איז וואס דארט איז דא, זיי האבן געמאכט לציון ברינא און ביתר. אמאל האב איך געזוכט שידוכים פאר מיין זון, בין איך געגאנגען איבעראל אין ארץ ישראל, איך האב געהערט ס'איז דא מיידלעך קומען פון רוסלאנד, איך האב זיך געוואלט מיט זען וואס מען קען עפעס אויפטון, בין איך אריינגעקומען דארטן צו די אם הבית, איך האב זי געזאגט איך זוך א שידוך פאר מיין זון, ער איז אזוי הויעך און אזוי אלט, האט זי געזאגט דאס איז נישט דיין פלאץ, פרעג איך מיך פארוואס, זאגט ס'איז דא דא הונדערט מיידלעך, ס'איז נישט דא קיין זיבן שומרי שבת. אויף דעם האלט די מדינה אויס א גרויס פלאץ לציון ברינה, ס'הייסט סטאלין קארלין. און מען האט הונדערט מיידלעך און ס'איז נישט דא קיין זיבן פראצענט שומרי שבת. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? נו, מיט אזאלכע מיידלעך קען מען דאך שלאפן אויך. סאו, דאס איז יענקל בלייך'ס גרויסע גליק. און יענקי דאסקאל'ס יענקי יענקי גזירה שווה איז געקומען נעמען פון פייוויש'ן מיידלעך פון בארדיטשוב, און מען האט מיט זיי געטון ממש מנהג הפקר. איך געדענק דעמאלטס האב איך געדאווענט אין ווינער בית מדרש ווינער האט געהאט א תלמוד תורה, איך מיין זיי האבן עס נאך יעצט אויך, און אונטן איז געווען א מנין.

בוקסבוים האט באגלייט די מיידל, זייט דו האסט אן אחריות פון א פערצן יעריג מיידל וואס איז א רוסישע, דארפסטו דאך איר וואטשן די גאנצע צייט, ער האט זי באגלייט ביז צום ווילימסבורג באס אז זי זאל קענען אליין אנקומען אויף ווילימסבורג. דאס איז דיין אחריות? בוקסבוים, דו וואלסט דיינע טעכטער אויכעט אזוי זיך אויפגעפירט מיט זיי? עניוועי, זי איז געשטאנען זי האט געווארט אויפן ווילימסבורג באס אין בארא פארק. און א ריסקי איז דורך געפארן און ער האט געזעהן א ריסקיש פלייש, סאו ריסקי ריסקי א קאמען דענאמענעיטער, בקיצור ער האט זי אריין גענומען אין זיין קאר און ער איז מיט איר ארום געפארן פון איינס אזייגער ביז אכטע ביינאכט, אכטע האט מען ערשט מ'האט זי געזוכט שוין ווייל זי איז נישט אנגעקומען, אכטע איז אנגעקומען די הצלה און ווייל נאכדעם וואס דער ריסקי האט מיט איר געמאכט. מנהג הפקר האט ער זי דאך ארויסגעווארפן פון די קאר אויכעט, ער האט זי נישט געברויכט האבן אויף זיין גענאק, ס'איז גוט צו כאפן א שטופ און זיך אויסצופישן אין איר אבער דעטס די ענד, נאכדעם וויל ער אויך נישט, ער איז אויכעט אדער א פעמילי מען אדער ער איז סאסייעטי מען, סאו הי טרו הער אוט. מ'האט זי אויפגעפיקט ביי הצלה, זיי קענען דאך אבער נישט קיין רוסיש, האבן זיי מיך געזוכט איך זאל אינטערפרעטן וואו זי איז געווען פון איינסע נאכמיטאג ביז אכטע ביינאכט, און וואס זי האט מיר געזאגט האב איך זיי איבערגעטייטשט, און זי האט געזאגט, ס'האט זי אריינגענומען א רוסישער, ער גערעדט רוסיש, האט זי געמאכט פילן זייער באקוועם, און ער האט געטון מיט איר וואס מ'טאר נישט. זי האט פארציילט, דער וואס נאו סיקרעטס ביהיינד איט, פייוויש האט געהאט צוויי מוסדות, לוי יצחק פון בארדיטשוב א תלמוד תורה, און א מיידל סקול שרה סאשע, בנוי שרה סאשע, און ס'איז געווען אויפן זעלבן קעמפוס איינס לעבן ס'אנדערע, יעדע נאכט האבן זיך די יונגלעך געטראפן מיט די מיידלעך, דארט איז געווען לאווערס לעין. און איך האב אים געזאגט, ער האט נישט געוואלט הערן, ניין בארדיטשוב בארדיטשוב ער מאכט גרויס געלט, איך זעה שוין די אלע עניוועי, סאו רבותי כלל ישראל מערט זיך קיין עין הרע, מיר זענען זייער שלעכטע געגנטן, און אונז דארף מיר אנהייבן צו טראכטן נישט אויפצורעגן די גוים, אפילו ווען דו רעגסט זיי נישט אויף דו טוסט אלעס גוט וועט ער אויך זיין גערעגט, ווייל דאס האט שוין רבי שמעון בן יוחאי אונז געזאגט הלכה בידוע, כל שכן כל שכן ווען דו פירסט דיך אויף ווי א חיה. פארשטייסט? איז דא א סאטמארע באס איז געפארן, ס'איז געווען א געפארקטע קאר, ער איז אריין געפארן אין אים און ער איז אוועק געלאפן, דו כאפסט וואס דא גייט פאר, אויב דאס איז געווען אין מאנסי, מען זעט די פיקטשער, ס'האט אוועק געריקט אינגאנצן די קאר פון פלאץ און ס'האט אים אפילו נישט געבאדערט ער זאל זיך אפשטעלן און שוין, יעצט ס'איז דא א נייער גאט וואס ער הייסט שלום מרדכי רובאשקין, א גנב, ממש א גנב, למעשה דער מענטש האט אפגע'גנב'עט. אין די מיליאנען דאלער מיט אלעם, און מ'האט אים ארויס, מ'האט אים באפרייט, טראמפ האט אים באפרייט, דאס איז גאנץ פיין, איך האב נישט צו דעם קיין טענות, אז טראמפ האלט אז ער דארף זיין אין די גאס זאל ער זיין אין די גאס, בקיצור, יעצט פארט ער ארום אין די גאנצע וועלט זאגן אז ס'איז דא א באשעפער ווייל מ'האט אים ארויסגעלאזט, דער זעלבער באשעפער איז געבוירן געווארן נאכדעם ווען מ'האט אים איינגעשפארט, ווייל פארדעם איז דאך נישט געווען קיין באשעפער, ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט משא ומתן באמונה, ער האט עובר געווען אויף יעדע זאך, משא ומתן באמונה, ער האט געהאלטן איליגעל רעפיודזשיס, אלעס איז געווען דארט. פלאס דאס פלייש איז געווען טרייף אויכעט. עניוועי, האט ער געדארפט פארן יעצט אויף מאנטשעסטער, און ער האט געדארפט דארטן זאגן א דרשה, און די חברה ווילן נישט ער זאל קומען, זיי האבן אים בענד אז ער קען נישט קומען אויף מאנטשעסטער, זיי לאזן אים נישט אריין אינגאנצן, און די אידישע קהילה וויל אים העלפן. כ'האב געוואלט פרעגן א זאך, אידישע קהילה, ווען ער איז געווען א מולטי מיליאנער, ער האט געהאט דארטן, ער האט גע'שחט'ן כ'ווייס נישט וויפיל טויזענטער בהמות א שעה מיט אלעם, האט ער אמאל געגעבן געלט פאר ענקער? קהילה, פאר ענקער בית מדרש, פאר ענקער תלמוד תורה, ווי יעדער געווארן זיין לאווער, זיין בעסט פרענד, ס'איז גאנץ נישט צו פארשטיין וואס דא טוט זיך, אונז מוז מען זיך אננעמען פאר יעדן פארברעכער, עניוועי, ער איז געווען אינעם עירפארט, און די עסקנים האבן פראבירט צו העלפן אז מען זאל אים אריינלאזן, און זיי האבן געזאגט בלוי מיט א ספאדיק, זיי האבן געזאגט ווייל ער איז א פארברעכער, און פארברעכערס לאזט מען נישט אריין, אזוי וואלט מען געדארפט איבעראל טון, עניוועי, יעצט איז אויכעט דא מענטשן, אין ענגלאנד וואס זיי האבן געהאלטן אז ער איז א פארברעכער, און זיי האבן געהאלטן אז זיי לאזן אים נישט רעדן אין די סקולס וואו ס'איז דא קינדער, זיי ווילן נישט אז מ'זאל הערן אלע זיינע משוגענע זאכן, פארשטייסט? ווייל ער הייבט דאך אן אז ער האט געהאט א נס, דער אייבישטער, דער בייבישטער, דער ייבישטער, מ'האט אים ארויסגעלאזט, עי, דו האסט געהאט א נס? דו ביסט געווען א פארברעכער! וואס די גאווערמענט האט געזאגט מ'טאר נישט טון האט ער יא געטון! עניוועי, די סוף איז אז ער איז אויף צרות, און ברוך השם דער עולם פארבעסערט זיך מיט דעם, הייבט זיך אן צו פארבעסערן, דער עולם הייבט אן צו זען יענער איז א פארברעכער, ברויך איך אים נישט, וואס ברויך איך האבן א פארברעכער ברויך איך האבן, איך ברויך דאס נישט. יעצט איז דא נאך א זאך, אין כנרת זענען נעבעך פינף מענטשן פארלוירן געווארן מיט א שיף. ברוך השם דא גוטע נייעס אז מ'האט זיי ברוך השם אלע פינף געטראפן און ס'איז שוין געהאלטן כפסע בין החיים ובין המוות און ברוך השם אלע זענען אינדרארדענונג פיהר זענען אינגאנצן געזונט איינער דארף נאך אביסל הילף אבער זיי זאגן ער וועט ארויסקריכן מירטשעם. כ'וויל ענק עפעס זאגן. מענטשן גייען מיט שיפלעך, מ'גייט צו אזאלעכע. פלעצער ווי מיידלעך פארן ארום מיט שיפלעך, מען ווייסט דאך שוין נישט היינט וואס צו טון פאר וואוילטאג. געדענק ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן איז געווען אזא זאך האט געהייסן פראספעקט פארק יעדער געדענקט עס, סאטמאר האט גענומען זייער געלע באס, מען האט אריינגעפאקט אלע קינדערלעך פון באראם סטריט און מען איז געפארן אין פארק ס'איז געווען א גאנצע זאך א פארק מען איז געפארן. מען האט זיך אראפגעזעצט דארטן אויף די גראז, און דער רבי האט געגעבן אביסל גוטע זאכן, ער האט געגעבן אביסל א אראנדזש, אן עפל, מען האט געמאכט ברכות, מען האט פארברענגט א טאג אין פארק, ווייל דעמאלטס איז נאכנישט געווען קיין עירקאנדישאנערס, עטס מוזט פארשטיין, שטעל דיך פאר וויאזוי עס האט געקאכט אינעם בילדינג די היץ. אפילו א פען איז נאכנישט געווען. און אין פראספעקט פארק איז דא א פלאץ ווי ס'איז דא א לעיק, גרויסע לעיק, און ביי לעיק קען מען דינגען שיפעלעך, אבער קיינמאל האט א רבי נישט געדינגען א שיפעלע, ווער מ'האט דאך מורא געהאט, זעצט אריין צוויי דריי קינדער אין שיפעלע, ס'געט זיך א דריי איבער, ווער איז בעל הבית דארטן ביסטו פערטיג. די זעלבע איז דא וואדער פארקס היינט אין אפסטעיט וואס מען פארט, פאר א יאר צוויי איז געווען וואס א מיידל איז געווארן סטאק אונטער א רעפט. רבותי, אינדזשוימענט איז אויך אינדזשוימענט אפילו עס קומט נישט מיט אזאלכע גרויסע סכנות. עס דארף נישט קומען מיט אזאלכע גרויסע סכנות רבותי. מען פארט און מען קומט און ס'טוט זיך, איטס נאט רייט. רבותי עס איז אידישע קינדער. יעדער געדענקט נאך די פרשה פון מיידלעך זענען געפארן פֿיר מיידלעך אין קאליפארניע זיי האבן געמאכט א ביטערן עקסידענט. ס'איז דא הרוגים, ס'איז דא פצועים, כ'מיין איז דאס איז די בעסטע וועג אז מ'פארט פון דא אויף קאליפארניע מיט א פליגער און פון דארטן פארט מען אריין אויף נעוואדע און מ'פארט מיילן און מיילן, צענדליגע הונדערטער מיילן אין די דעזערט, דעטס סאטש א ביוטיפול עקסייטמענט, און דאס איז נאך געווען מיידלעך טיטשערס, רבותי לאמיר זיך אינאכט נעמען דעט וויר גאוינג אווער באורד, אווער די לימיט. יעצט ווען אונז לערן מיר אויס די קינדער שפילן בעיסבאל פוטבאל מען שטויסט א באל ס'לויפט ס'טוט זיך ס'מאכט זיך אקעי סאו ווען ער איז אלט זעכצן זיבעצן ווייסט ער וויאזוי צו הענדלען צו פארן מיט עקסייטמענט ער ווייסט וואס דאס הייסט א באוט רעפט און די אלע זאכן אבער ליסען אונז זענען אויפגעבויט א זייער אויף זייער א פרימיטיווען אופן אונזער ספארט איז געווען גארנישט אז מען איז געגאנגען פון די ישיבה אהיים און פון די היים צו די ישיבה סאו לעטס נאט אווערדו איט.

כי בחטאו מת, וואטעווער זיין חטא איז געווען איז דא אין דעם אסאך שיטות, אבער מיט דיר האט ער דאך נישט געטשעפעט זאגן זיי משה רבינו סאו בעט איך דיך בעט דעם אייבערשטן אז זאל אונז געבן א ירושה, פערסענלי זעמער דאך אונז פרענדס, די זעלבע איז אויך אט והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, מען נעמט די מיידלעך און מען טראגט זיי אויף די משוגענע ריידס, מען רעדט נאכנישט פון דעם אנ-סערטענטי וואס ס'קומט יעצט אזא שבועות, ס'קומט יעצט א טריפל העדער, דו ווייסט וויפיל מחילות מ'העט אויסזוכן? דו ווייסט וויפיל מיידלעך מ'העט רעיפן? יו העווענט גאט די סלייטעסט איידיע. יעצט די רעיפ איז שוין נישט עק וועלט. דו ווייסט וויפיל מיידלעך זיי וועלן זיך לאזן קאנסענטשועל אז זיי זאלן באקומען א בחור זאל זיי אריינשטופן דעם פופיק אין לאך? יו העוו ען איידיע? איך ווייס דאך פון די פארגאנגענע יארן וואס איז אלס פארגעגאנגען. דאס איז אנבעליוועבל. פארוואס? ווייל מען טאר נישט רעדן, מען טאר נישט זאגן פאר א מיידל דו ביסט א אנדערע סעקס ווי א מעיל, און דו האסט אנדערע פיטשערס, און דיינע פיטשערס לויפט דער מעיל נאך ווי משוגע, און די מיידל לויפט נאך נאך דעם פיטשערס פונעם זכר אויכעט ווי משוגע, באט וויבאלד מען טאר נישט רעדן, רעדט מען נישט, קוק וואסערע פנים אונז האמיר, ענד איטס ראנג, ענד דעדלי דעדלי דעדלי ראנג, ענד ווי העוו טו סטארט באקלינג דאון. ווי העוו טו סטארט עקספלעינינג די אפעסיט אוו סעקסעס. און ווי ווייט זיי ווערן משוגע, א זכר ווערט משוגע נאך א נקבה, אזוי האט דער אייבערשטער באשאפן, שטעל דיר פאר, ער האט גענומען א מענטש, ער האט צעשניטן דעם מענטש אין צווייען, און ער האט געמאכט איינס א פימעיל פארט און איינס א מעיל פארט, סאו דיס פיפל וויל אלוועיס סטיק טוגעדער, אזוי ווי א מעגנעט, זיי זענען טאקע אפגעטיילט, אבער די נארט פולס טו די סאוט די האול טיים, און יעצט רעדט מען נאכנישט פון דעם וואס דא גייט זיין יעצט דריי טעג לאווער לעינס. אין לעיקוואוד העט מען גיין ביים ים און טרעפן אן אנטיסעמיט וואס האט זיך דערטראנקען, א גוי העט אריינווארפן א פלאש, און אין אנדערע פלעצער העט מען נעבעך רעיפן אפאר מיידלעך און אפאר יונגלעך, איז אנבעליוועבל, מען דרייט זיך קיין עין הרע היינט אז מען פארט ארויס שבת, מען פארט ערב שבת און מען איז דארט שבת אין די קאנטרי, ס'דרייען זיך קיין עין הרע אזויפיל קינדערלעך קיין עין הרע. שקויעך רבונו של עולם פאר אזויפיל קינדער, ווייסט ס'איז געווען דא א רב פאר גייסן רבי יונתן שטייף פלעגט יעדן טאג אראפגיין ביי די באס ווען די קינדער זענען געפארן האט אים א איד געזאגט איר זענט דאך א רב אז איר ווילט איך וועל נעמען אייערע קינדער איך וועל זיי ארויף שטעלן אויפן באס איך שטעל דאך מיינע קינדער אויך ארויף זאגט ער איך האב נישט קיין קינדער וואס זענען אין חדר פרעגט ער נו וואס קומט די רבי אראפ יעדן טאג צום באס זאגט ער ווייל היטלער האט געזאגט איך גיי אויסווישן דעם פאלק וואס דער אייבערשטער רופט זיי בני בכורי ישראל איך גיי זיי אויסווישן נישט בלייבן קיין זכר ער האט געמאכט א מוזיעם אין פראג דארטן וועט זיין די שיריים וואס איז איבער געבליבן פון אידן דערווייל איז ער געפייגערט אין ארגענטינע ערגעץ ער איז אנטלאפן נישט אונז ער האט טאקע געמאכט א גרויסן דענט ער האט אויסגעהארגעט אבער אונז שטעל מיר זיך קיין עין הרע צוריק צו, דו האסט נישט געזעהן נאך א נעישן אין די גאנצע וועלט פון ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט זאל זיך אזוי שנעל און אזוי שיין צוריק שטעלן נאך יעדן בראך וואס זיי האבן געהאט, פארוואס? ווייל אונז זעמיר געטליכקייט, אונז זעמיר נישט סתם פלייש, אונזער נשמה איז א חלק אלוקי ממעל. האט ר' יונתן שטייף געזאגט, ווען דער רשע זאל קענען דא זיין און קוקן ווי אלע קינדערלעך הייבן אן ארויפצוגיין אויף די באס און מ'האט צוריקגעשטעלט אידישקייט וואלט ער עס נישט אויסגעהאלטן, ער האט עס געזען, ער איז געווען באהאלטן אין סאוט אמעריקע, ער האט אלעס געזען, ער האט געוואוסט, נאר היז טיים וואס אווער, ס'איז געווען א גזירה פון הימל. רבותי ס'קומט יעצט נאך א גזירה, ס'האלט ביפאר ווארלד וואר טרי, לאמיר זיך צוזאמען נעמען.

העלפט דאס מיט האט צוטון מיטן בית המקדש, די אנדערע העלפט האט צוטון מיט קרבנות, נישט געבליבן, ס'איז אבער געבליבן אפאר קלייניקייטן, צניעות און די שטאלץ פון א אידישע טאכטער, און מען זאל זיך נישט לאזן קישן און לעקן פון פרעמדע מענטשן פאר די חתונה, און אז מ'האט חתונה געהאט טאר מען זיכער נישט, אונז זעמער אן עם קדוש, אונז זעמער בולט איבעראל, און דאס איז דער שבועות און דאס איז דער קבלת התורה, און לאמיר זיך צושטעלן צו די אלע זאכן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אין ארץ ישראל יעצט א מורא'דיגע פרשה וואס א יונגל איז געווען ביי א פראטעסט און די פאליס האבן נישט געוואוסט אז ער איז נעבעך איז נאט אלל דעיר געווען א בחור וואס ס'פעלט אים עפעס און מ'האט אים אנגעמאקלט און אנגעשלאגן יעצט טוט זיך מיט די פאליס און ס'טוט זיך דער יונגל הייסט יענקי ראוזן הארגעט זיך יעצט ארום דער טאטע מיט די פאליס די פאליס זאגן איינער וואס ס'פאלגט אונז נישט דארף מען אים אנהארגענען דעטס דעטס לאו ענד ארדער און די טאטע היילט זאגט ניין מ'האט טוהן מיט א ה' בקיצור און זיי ווילן יעצט מאכן א לא סוט פאר די גאווערמענט סיוויל סוט ס'וועט זיי גארנישט העלפן די פאליס שרייען אז מ'האט געטוהן אלעס וואס מ'האט געדארפט האבן געטוהן. איינער אויך א קראנקער בחור פון דרײַ און צוואַנציק יאר. ער איז געשטאנען דארטן ביים פראטעסט ער האט געשטערט האט מען געטוהן וואס מ'האט געדארפט צו טוהן יעצט איך וויל פארשטיין. דער יונגל איז א פעישענט פון א מוסד וואס הייסט שיח סוד, שיח סוד איז דא איינער א א ליטווישער א ספרדישער האט געמאכט אזאלכע תלמוד תורה'ס פאר אזאלכע קינדער וואס האבן פראבלעם. יעצט הערט אויס דא ווען מען געמאכט א פראטעסט, הערט אויס.

זיך און מען הרג'עט זיך. יעצט איך וויל אויכעט אני גם כן רוצה לענות את חלקי, איך וויל אויכעט זאגן מיין חלק. כ'האב געוואלט וויסן אויב דאס קינד איז טאקע א קראנק קינד וויאזוי דארף דאס די פאליס וויסן? I'd like to know how do they have to know this? סאו ווי פאר א גוט יאר און פאר א שווארץ יאר האט די מאמע נישט קיין אחריות און זי שיקט אזא קראנק קינד זאל גיין פראטעסטירן? איז דעט א וועי טו דו טינגס? אזוי ווי ביי די אראבער, מען שטעלט די קראנקע קינדער דארט אין פאראויס, און נאכדעם אז מען טאטשט זיי הייבט מען אן קראנקע. איך האב מורא'דיג מיטלייד פאר דעם ראזענבערג, קען זיין ער האט א משפחה אויכעט, איך ווייס נישט. נאר צו יא צו ניין איטס אירעלעווענט, אבער איך וויל פארשטיין איין זאך, איי וואנט אנדערסטענד די קאנצעפט, אויב ער איז א קראנק קינד, נו, וואס טוט ער דארט, וואט איז הי דואינג דער, און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען.

שיקט זיי נישט ארויס וועט מען זיי נישט שלאגן, און דאס דארפט עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען. מדינת ישראל איז היינט א מדינת חוק. זיי האבן זיך זייערע פראבלעמען ווייל זיי האבן צוטון מיט אראבער, זיי האבן אסאך אסאך פראבלעמען, אבער נעווערדעלעס זענען נישט סתם ווילדע משוגעים פון די גאס. עטס ווילטס זיי אויפרעגן? יור גאנא געט היט! דעטס אלל. ס'איז נישט קיין חכמות דאס. און מיט דעם האט זיך אויך געטוישט די גאנצע זאך. אמאל פלעגט מען זאגן, אוי, מ'האט פראטעסטירט, מ'איז געלאפן אויף אמעריקע מ'עט מאכן מ'עט טון, פאראפאראפאפאפאפא. זיי לאכן זיך היינט אויס. זיי זאגן, ליסן, אונז האמיר אונזערע גיידליינס, איף יו דאונט לייק איט, געט אוט. קיינער האט ענק נישט גערופן דא. ענד דעי'ר רייט. אין דעם רעספעקט געב איך זיי אסאך גערעכט. ווי קומט א קראנק קינד צו גיין פאר פראטעסט? ווער האט עהם געשיקט? ווי די מאמע אדער דער טאטע ווער ס'דארף? נעמען קעיר פון אים אדער די סקול, סאו הערטס אויס רבותי. די ראולינג דעיס אר אווער, ווי העוו טו סטארט באקלינג דאון. יצחק שטערן דרייט איבער א מדינה מיט א גיוס, ער וויל דא כאפן גרויס געלט, ער טוט, עי, איטס א מדינת חוק. די ווילסט? זעצטס ענק אראפ, קומטס ענק דורך. און חוץ פון דעם האב איך שוין געזאגט, איך האב צעניגע חברים וויזשניצער אידן וואס זיי האבן שוין קינדער און זיי האבן שוין אייניקלעך, און איך פרעג זיי, מען נעמט דיינע קינדער מיט? כח? זאגן זיי ס'איז שקר מען נעמט נישט, ס'איז דא א ספרדישע מענטאליטעט וואס זיי נעמט מען יא, אבער ווי קומט יצחק שטערן אריין צום ספרדישן מענטאליטעט? ער פארשטייט וויאזוי צו האנדלען מיט זיי? עניוועי, ס'הערט זיך אויף די באלאני, צוביסלעך. יעצט דעם שר ליצמאן, יענקל ליצמאן, דארט איז נאך א יענקל, כ'זעה די וואך איז געווען יענקלעך, wow! עניוועי, דער שר ליצמן האט אסאך רשעות געטון, ס'איז דא א מסעדה לעבן אים וואס ער פרעסט דארט טשולנט, און ס'איז עפעס געווען פרויען וואס האבן געווארן קראנק פון דארטן, זיי האבן געהאט פראבלעמס מיט די לידה, האט ער געזאגט פארן משרד דארטן הבריאות אז מ'זאל מאכן א שווייג, מ'זאל גיין ווייטער, און יעצט קומט ברוך השם אלעס ארויס, יא, די באלאני האט זיך אויך שוין אויפגעהערט, סאו ליצמן ער דער בויפרענד פון דעם חי לייפליין. חי לייפליין גייט זיצן פאר אן אייביגע רימעטשן אין אוסטראליע, אוסטראליע, קיינער האט נישט געוואלט ווארן ווערן רב, ווייל כ'האב יעדן געזאגט, דו'סט ווערן רב, ממה נפשך, וועסטו זאגן אז דער אלטער רב האט גוט געטון, ביסטו פיניש פון די רעגירונג, זאגן האט נישט גוט געטון, ביסטו פיניש פון די קהילה, עניוועי זיי האבן געטראפן עפעס א רב עפעס א בעלזער, און שטעל דיר פאר ער האט זיך אויפגעשטעלט זאגן א דרשה חנוכה אויף ענגליש. הייליגער חתם סופר האט דאך געזאגט אז מ'טאר דאס נישט.

דערס נאו פריווילידזש קערעקטערס. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז דער הייליגער ראפשיצער רב האט געדויערט ביי אים זעקס שעה האט געדויערט אהבה רבה ס'ווערט געברענגט אין די ספרים וואס האבן די אידן געטוהן זיי האבן געווארט דארטן דריי טעג יום המיוחס ביז ס'איז געקומען ו' סיוון וואס האבן זיי געטוהן דעמאלטס זאגן די הייליגע ספרים זיי האבן געוויינט אהבה רבה צום אייבערשטן אהבה רבה אויף תורה המגיד שיעור צו המשגיח סא איינער וואס איז איינגעשטעלט אין א ישיבה דארף צוברענגן דעם בחור צו אזא מין געפיל אז ער זאל באמת ליב האבן די תורה, פון דעם וואס ער ענטפערט א רבי חיים מיט א מיט א שקאפ מיט א טראפ, פון דעם גייט דער בחור גארנישט בלייבן, דער בחור דארף באקומען א אמת'ע אהבת התורה אז ער האט ליב צו לערנען, ער האט ליב דעם אייבערשטן וואס האט אונז געגעבן די תורה. כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן דא א שיינע מעשה, ס'איז כדאי עס אויסצוהערן. אני מכיר סיפור אישי על ילד בכיתה ו' שלמד אצלנו בתלמוד תורה.

יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ער האט אים געגעבן א קיש, דאס איז זייער ריכטיג, היינט טאר מען נישט קישן ווייל פון דעם קיש ווערט א סעקס, מען טאטשט דעם פיפיק, באט עניוועי איך וויל נישט דאס ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען איך האב די וואך געהאט א זכי' אז איך האב גערעדט מיט איינעם וואס ער פלעגט זיין אין די תלמוד תורה פון חזון איש, און דער חזון איש פלעגט קומען פארהערן. כ'האב געבעטן צו פארהערן די בחורים, זאגט ער זאלסט וויסן דער נבוכים, דער חזון איש האט אונז פארהערט אזוי ווי מען פארהערט קינדער אין חדר, כאטש אונז זעמער שוין ישיבה בחורים האבן שוין געקענט א שקאפ מיט א טראפ מיט רבי חיים, ער האט אונז אזוי שטיל איידל און סאליד פארהערט אז יעדע קינד האט געקענט, ער האט א ברירה, א חזון איש, ער האט געקענט די גאנצע תורה, האט זיך אים ארויסגעשאקלט פון די הארבל, ראשונים מיט אחרונים אלעס איז געווען ביי אים אפן און קלאר.

איך האב געוואלט זאגן בכלל, זאלסט געדענקען איין זאך, עס קומט יעצט שבועות, דער עולם איז צולאזט, מען שלאפט זיך אויס גענוג בייטאג, עס קומט ביינאכט, מען וויל נישט שלאפן, מען גייט ארום אין די גאס, איך געדענק מיט אסאך יארן צוריק, איך מיין צען פופצן יאר צוריק, ווען ס'האט געהייסן כ'זאל מאכן די מקווה פאר בנות שרה סאשע, פאר פייוויש מענדלאוויטש, איז געקומען יענקי דאסקאל, ער איז געקומען מראיין זיין די מיידלעך, צו זען האו דעי לוק, דעי לוק גוד? סעקסי? יא? שעים אן דעם. און בקיצור ס'געהייסן ער האט געגעבן אפאר טאלער צו ער האט געגעבן צו נישט ווייס איך נישט איטס נאט מיי ביזנעס איז געגאנגען דער משוגענער יענקי דאסקאל האט אנגעהויבן צו טרייבערן פייווישן פארוואס די מיידלעך זענען נישט אויף תיקון ליל שבועות גראדע זענען יא אויף געווען אהה ביז צוועלף איינס איך מיין ווי לאנג קען מען אויפהאלטן מיידלעך ער האט דעמאלטס געזאגט וואס פאר א חוצפה דאס איז א מיידל דארף זיין אין בעט כל כבודה בת מלך פנימה אין בעט אריין. איז זי פארהייראט דארף זי שלאפן מיטן מאן, איז זי נישט פארהייראט דארף זי זיצן ביי זיך אין בעט און נישט ארומלויפן. און זיי האבן געטענה'ט, ניין מען דארף די מיידלעך מחנך זיין, וואס מחנך זיין? ווער מחנך זיין? תיקון ליל שבועות? איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו קענסט א מענטש וואס איז אויף תיקון ליל שבועות? דו קענסט נישט אזא מענטש, דו קענסט נישט, כמעט קיינער איז נישט אויף, אין גער איז מען נישט אויף ווייל אין גער האט מען געזאגט מען זאל קענען דאווענען דעם נעקסטן טאג געהעריג, און אין אנדערע פלעצער איז מען אויך נישט אויף, סאו וואטס גאוינג אן? און יעדער זאל מיך פאלגן און מען זאל זיצן אין בעט. געלעבט. אינדערהיים, מיטן ווייב, אויפן ווייב, ס'איז יום טוב, ס'איז שבת מיט יום טוב, ס'איז א דאפלטע מצוה, איז ווען יעדער זאל דאס אלעס טוהן, וואלט דאך געווען א מחיה. קומט דער בעל דבר און פארדרייט א קאפ, אז וואס? אז מען זאל אויף זיין, מען זאל גיין אין די גאס ביז צוועלעווע, איינזע, צווייע, דרייע, פירע, און די עלטערן זיצן אינדערהיים און דעיר טינקינג, עי, וואטס וויט אווער דאוטער, וואט איז שי אפ טו נאו? עניוועי, סאו איך דערמאן זיך יעצט, אז יענקי שייגעץ איז געקומען און ער האט. האט געוואלט דארטן כאפן אפאר מיידלעך, דער חשבון איז געווען אז מען וועט ברענגען מיידלעך דא אריין און מען וועט זיי לערנען צו זיין נורסעס, דאס איז געווען דער חשבון, צו עס איז געווען א חשבון פון צדק צו נישט, טינק עבאוט איט, ס'איז קיינער פון דעם גאנצן מוסד נישט געבליבן א שומרת שבת, זיי האבן אלע געוואלט חתונה האבן נאר מיט פרייע, און איך האב זיי געפרעגט פארוואס, ביקאוז איט באדערד מי, האבן זיי מיר גענטפערט, ביקאוז די חסידים זענען געקומען און זיי האבן נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, אזוי האבן זיי מיר געזאגט, כ'האב שוין געזאגט. קומען איינער פון לאנדאן, קומען א אינגערמאן פון לאנדאן און גייט צו דארטן צו א מיידל, חני די קאנסלער, זייער א זיס מיידל, זי איז געווען זייער געלערנט, זי האט געקענט תניא אויסווענדיג, און ער פרעגט איר, איך האב דא א קאר, איך בין געקומען דא אויף אוקריינע מיט א קאר, אפשר וואלסטו געוואלט מיט מיר קומען אביסל אויף קיעוו און מ'וועט פארברענגען די צייט? האט זי אים גענפערט אזוי, הער מיך אויס, אויב ס'איז פאר א שידוך, אין אדער ווארדס דו האסט א חשבון מיך צו נעמען פאר א ווייב, דען אייל בי מאר דען העפי טו. נאר אויב ס'איז סתם אביסל ארומצובונטעווען און אביסל ארומצוזוינעווען, איים נאט אין פאר דעט. זי האט אים געזאגט אפן און קלאר, איך בין מחנך אידישע טעכטער און איך קען נישט זיין קיין פראסטיטוט. בקיצור, האט ער געזאגט, ניין, איך בין אליינס שוין א טאטע און כ'האב שוין א קינד אויכעט. ער האט געהייסן שטאלצבערג, פון לאנדאן. איך בין א טאטע פון א קינד שוין, איך דזשאסט פאר סעקס א ליטל ארומפארן מיט דיר. שי גאט ענגרי, זי האט עס מיר פארציילט, שי וואס פיומינג! אזאנס אפערט א אינגערמאן וואס ער האט שוין א קינד, געקומען איז ער אז ער מאכט דא איבער קברים אין בראד, ס'איז דא א שטאט בראד, מאכט ער איבער קברים, אזוי האט ער פארקויפט פאר זיין ווייב א בולשיט סטארי, ווייל ער האט געוואלט מתקן זיין נעבעך מיידלעך, רחמנא לצלן, סאו א מיידל דארף זיצן אינדערהיים, און אז זי ווערט שלעפעריג זאל זי גיין אין בעט, שי העז נאו ביזנעס וואטסאועווער אז זי זאל זיך דרייען אין די גאס, יעצט מ'קען נישט זאגן די מיידלעך איך וויל דיך צושפארן, אלע פרענדס גייען שפאצירן, באט יו העוו טו בי אן טאפ אוו איט. דארף זעהן ווען דיין טאכטער גייט און ווען זי קומט, און אין מ'מעקסט א פרעגט אן אויכעט מיין טייערע טאכטער ווי גייסטו און ווי קומסטו און מיט וועם גייסטו, ענד וואס דאס טוט איז ס'מאכט אז די מיידל זאל פילן אז ס'איז דא א קאנטראל סאמבאדי איז וואטשינג האר, סא יענקי דאסקאל ס'א שאד מ'האט דיר צוגענומען דיין פאספארט, אך כ'האב פארגעסן בנות שרה איז שוין צוגעשפארט אויך. כ'האב דיר געוואלט זאגן וואלסט אבער נישט וואלסט געקענט יעצט פארן אויף שביעות, ביסט געווען א שיינער איד, און דו וואלסט געקענט דיך דארטן אומקוקן אויף אפאר שיינע מיידלעך, זען ווער ס'איז אויף תיקון ליל שביעות און ווער ס'איז נישט אויף, קען זיין דו קענסט פאר דיר אויך נאך יוזן א מיידל, קען נישט וויסן, פארשטייסט? דעטס די סטארי. פלייג אין אויף א דייעלאג. וואס כ'האב געהאט מיט אברהם האגער, כ'וויל אים נישט יעצט רופן מיאוסע נעמען ווייל ס'איז פאר שביעות, און שביעות איז דאך ח ח רות מיט אלע גרים, מ'מוז זיי מקרב זיין, באט כ'וויל ער זאל עס אויסהערן וואסער א קרומער קאפ ער איז.
סאו איים הער אין לעיקוואד, לעיקוואד ניו דזשערסי,

נעווער סענד יור טשילדרען, יו שודנט סענד יור טשילדרען אלאן טו א סופערמארקעט, נעווער. די בהמה און די גר מען טאר נישט רעדן שלעכטס אויף אידן, בארא פארק, טערטי סיקס עלעווען פיפטינט עוועניו, טווענטי יער אולד בוי אווערדאוזד איז אנקאנשעס, בארא פארק הצלה ווארקינג אן אים טו ברינג אים בעק טו לייף, קעי וויי וואס הייסט קעי וויי? קיין עין הרע? שעם אן יו אלל. אה, דער גאלדשטיין ס'איז א ליגנט, נחום ראזנבערג האט נישט וואס צו טון, איי סאקט דיס אוט אוו מיי טאמב. אברהם, כ'האב נישט צו דיר מער וואס צו רעדן. כ'קען נאר אזויפיל זאגן אז ס'איז געווען אמאל די רשבם האט געוואלט איבערמאכן גאנץ פירוש רשי על התורה מיט שס אזוי ווי ער האט געברענגט אין חידא און ער האט געוואלט אריינלייגן דערין פירוש, רמז דרוש און סוד און ער האט עס אנגעהויבן צו מאכן אויף בראשית אויף נח ווען ער האט געענדיגט האט ער געזעהן אז צוויי סדרה'ס נעמען אויף אזויפיל און אזויפיל הונדערטער בלעטער וויאזוי וועט נאך זיין אויף גאנץ שס האט ער געזאגט יעצט פארשטייט ער שוין אז רשי האט אלעס אריינגעלייגט באהאלטן. די פערד אברהם גאלדשטיין, דו פערד וואס דו ביסט, איך שריי דיך דאס שוין צען יאר, האסט דיך יעצט אויפגעוועקט אז דו האסט געטראפן סאמבאדי געב עקסטשעינדזש? איים ביזי מיט דיס אלל די טען יערס פיפטין יערס עקספלעינינג וואט האו די די גוים דעי דעי סי ע נייס ביוטיפול יאנג גירל ענד דעי לאוו הער דעי פאל פאר האר ענד דען דעי סעי איי וואנט טו קאל יור מאדער איי וואנט דיס. אהרן טייטלבוים דער ראש בריונים האט אמאל מסביר געווען וויאזוי מען גייט, מען לאזט אראפ א טעלעפאן צו מען גייט אין א שאפינג סענטער, מען זאגט פאר די מיידל שיק ענק א היים קאל, העי דו וועקסט דיך יעצט אויף? יו אר א האנדרעט יערס ביהיינד, יו שוד קיס מיי פיט פאר וואט איים דואינג, גייסט נאך זאגן איך בין ראזנ, איך בין ראזנבערג, און נאכדעם דער גרויסער פרענד, איך האב געמיינט אמאל ביסט מיין פרענד. הייבסטו מיר אן מסביר זיין אז די פרוי מוז האבן א אייגן איידעלע שפראך זאל וויסן וויאזוי צו רעדן, זי האט נישט די שפראך ווייל מ'האט נישט גערעדט פון די זאכן ווען זי איז געווען א מיידל, מ'האט נישט געטארט, סאו זי האט עס נישט וויאזוי צו זאגן, ווען מ'רעדט פון א פיפיק, שי נאוס וואט וויר טאלקינג אבאוט, און ווען מ'רעדט פון א וועדזשיינע שי אלסא נאוס, ענד דעטס די סעיפעסט וועי טו סעי איט, די אנדערע זאכן זענען גארנישט. צו מיר וויינען יונגעלייט, נאובאדי העז עווער טאלד אס דעט מעסטרעבעישן איז א איסור, מען האט געלערנט הוצאת זרע לבטלה, האו יו דו איט? נאובאדי טאוט דעם, נאובאדי טאוט דעם די אלע זאכן, דעטס האו דעי גאט אינוואלווד, נאך א וואך נאך א וואך נאך א וואך, די מקווה איז געווען פיין הייס, יענער האט זיך געשטופט, און אמאל האט ער נאך געגעבן א צענער אויך, און ווען דעי גאט יוזד טו איט, עפטער א פיו וויקס קענסטו שוין גיין בלאזן אויפן אייז.

איך ווייס נישט וואס איך טו, איך האב נישט וואס צו טון וועגן דעם רעד איך אזוי, איך האב הנאה אז דו האסט עס געזען, און כן יאבדו כל אויביך השם, אלע מיינע שונאים זאלן אזוי אונטערגיין, אלע זאלן אזוי אונטערגיין, זיי רעדן זיך איין זיי פארשטייען בעסער, דעיר דואינג דיס פאר א ווערי סימפל ריזען, דעי דאנט וואנט איט טו קאם אוט, דער שייגעץ, דער עיבי בעיבי'ס טאטע האט געזאגט איך בין דער גרעסטער מנהיג פון בית ישראל, יעצט האט זיך נאך איינער געשמד'ט, נאך איינער איז. שוין חתונה געהאט, מ'האט שוין געהאט קינדער, ער האט שוין געהאט צוויי מאל חתונה געהאט, יעצט האט ער דיסיידעט אז ער וויל זיין א מיידל. דאס איז ווייל מ'האט נישט געלערנט, מ'האט נישט געלערנט וואס דער איסור דערפון איז, משחית זיין דעם גוף. ער האט א פראבלעם איך זאג א פינוס, א פינוס איז די פראבלעם. עניוועי, איך האב ענק ביידע אין בוידעם, איך וועל פארן ווייטער מיין וועג, און אז עטס ווילטס קענט עטס מיך אויסהערן, און אויב נישט, הערטס נישט אויס, עטס ווייסט שוין וואס איך וויל, עטס זענט שוין גענוג אלט איבערצוגעבן פאר אייערע קינדער, און ס'פארט א באן פון פאריז אויף קראקע. זאג, אברהם הגר, איך וויל דיך עפעס פרעגן, פארוואס זאל איך דיך גלייבן אז דו האסט געזען ווי א מיידל נעמט עקסטשעינדזש א טעלעפאן מיט פון א גוי? אפשר ביסטו סתם א ליגנער? דו האסט שוין צופיל אויסגעהערט נחום ראזנבערג ביסט שוין געווארן אזא ליגנער ווי ער? וויי אין די ווארלד שוד איי ביליוו איט דעט סאטש א טינג עקזיסט? דו רעדסט דא פון אידישע טעכטער? נאר דו ביסט א פערד! אויף הילערי קלינטאן טאר מען נישט רעדן, אבער אויף טראמפ מעג מען. אויף מיינע וויקטימס וואס איך קום דיר זאגן וואס מען האט אנגעטון דא אלץ? נא נא דאס איז שקר! האסט געטראפן יעצט א מיידל וואס האט געבעטן א טעלעפאון פון א גוי? דו פארשטייסט וואסערע א חיה דו ביסט? יעצט כאפסטו פארוואס א גר טאר נישט זיין קיין ממונה אויף א ציבור? ביקאוז יו פיפל אר סקרוד אפ. יעצט האט ער שוין געכאפט אז ס'איז אמת? העי, ס'איז שקר, איך האלט דו ביסט א ליגנער, איך האלט דו זאגסט עס יעצט סתם אזוי ווייל דו האסט נישט וואס צו טון פארן גוטן טאג. איי פיל דעט וועי. אנעסטלי, יור א לייער, דעטס וואט יו אר. הייליגער רבי נחום איך מוז נישט זיין גערעכט אייביג, קענסט מיך צוריק פליקן אויב דו ווילסט, קענסט מיך בעשן, איך האלט נישט יעדעס מאל דארפסטו פליקן ר' אברהם גאלדשטיין, סוף כל סוף דא קומט ער דערציילן א סטארי וואס האט אים געבאדערט מענטעלי פיזיקלי ער זאגט א סטארי וואס ער האט היינט געזען אין לעיקוואד וואס באדערט אים why do you think you have to answer him אזוי געפליקט און אזוי why? ענטפער אים אמאל שיין צוריק. ער האט געוויזן ס'האט אים אזוי צענומען זיין הארץ ווען ער האט עס געזען, יעצט אבער דו ענטפערסט נישט אויף אנדערע זאכן, דאס איז געשען ווי? אין לעיקוואד, מען רופט עס אן עיר התורה, דארט זענען דא די ראש ישיבות, מלכי קאטלער און מתתיהו שלמון, אלע שין, אלע מיט גרויסע לאנגע בערד און זיי האלטן, זיי פירן די בית מדרש, א, כ'ווייס נישט וואס מען רופט עס, OBG, כ'ווייס די אלע נעמס מען רופט עס דארט OBM, OBG, בית מדרש הגדול, בית מדרש די לעיקוואד, און און און און זיי זענען אלעס און זיי געבן ארויס איסור אויף א קומזיץ, און און זיי האבן נאך ארויסגעגעבן א א די איסור אויף די קומזיץ, זיי זענען דאך פון די גדולי הדור דארט, יא? סאו אויב דאס איז די עיר התורה לעיקוואד, ווי אזוי האט עס איז עס געשען אזא פלאץ? ענטפער ווי אזוי איז דאס געשען אין לעיקוואד? יעצט רעד וואס איז די פראבלעם אז מען זעהט אזא מין מעשה ווי גייט מען ראונג ווי אזוי איז מען געגאנגען ראונג ווי אזוי קען מען פאררעכטן זאג אבער ווי אזוי איז עס בכלל געשען אין לעיקוואד פארוואס האט עס געקענט געשען ווי אזוי איז עס געשען טאלק טאלק. יעס האסטו זייער גוט געזאגט, איך זאג אייביג, א טאטע זאגט מיר, איך ווייס נישט, אז יענער לויפט נאך נאך מיין טאכטער, זאג איך אים, דו פערד, פרעג דיין טאכטער צו זי לויפט אים נישט נאך ביינאכט, זאגט ער, קומט ער צוריק א טאג שפעטער, וויאזוי האט איר געוואוסט, זאג איך אים, ליסן, טעקס טו טו טענגל, ביסט אזוי גערעכט, אז מען לערנט נישט קיין חינוך אז אלעס איז שטותים מיט הבלים, און מען לייגט אריין אין סמארט פאונס די אלע די גאנצע תריג מצוות. פארשטייסט? און דער לבנה, וויאזוי הייסט ער? שטערן, יצחק לבנה, ביזי אז מען זאל מאכן גרויסע פראטעסטס קעגן די גיוס בנות. נישט אונזער פראבלעם, זאל זיך ארץ ישראל הענדלען מיט זייער פראבלעם, דעי נאו האו טו טעיק קעיר אוו איט. איז במילא זעהט עס אזוי אויס, מ'האט שוין נאך איינעם וואס האט געדזשוינט עבי בעבי שטיין, ער גייט זיך יעצט מאכן פאר א מיידל, און פארטיג. און איך זאג דיר נאכאמאל, יעדעס מאל וואס ס'גייט א בחור אף די דרך שלעפט ער מיט א מיידל ווייל די מיידל האלט דערביי, מ'האט קיינעם נישט געשלעפט מיט פארס, איך פלעג אייביג זאגן מענטשן זאגן די רבי וויל נישט אריינקומען צום טיש ער איז אן עניו, איך האב קיינמאל נישט געזען מ'זאל אריינברענגען א רבי מיט א גארטל צום טיש, איך זעה זיי וואקן אלע ברוך השם זייער פיין אליינס, און דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו כאפן, און דער גר וואס האט מיך מצער געווען אזויפיל יאר מצער געווען פאר גארנישט און געמאכט פון מיר פורים אין די וואכן, דער גר זאלסט וויסן איז עתיד ליתן את הדין פאר די אלע זאכן.

איר זענט ראנג מיט שיסן, וואס וואלט איר געטון ווען איר זעט אזא מעשה און פארוואס זעט מען עס, וואס קענט איר זאגן? אויב נישט זיך נעמען שיסן אויף ר' אברהם גאלדשטיין, שטעלט אייך פאר דאס איז אייער טאכטער, דאס איז שוין אין די הייליגע לעיקוואד, וואט וואלד יו סעי ווען דו הערסט די מעשה, וויאזוי וואלסטו עס געהענדלט? סתם דו שיסט אויף ר' אברהם גאלדשטיין? וויי דו שיסט, ער קומט זאגן, ער ווייזט ווי צעבראכן ער איז, ער זעט עס גאר אין אונזער היימישע, שוין אין די עיר התורה לעיקוואד.

כ'האב איין ווארט פאר דיר, מוטשא בוענא, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, ר' נחום איז א תלמיד חכם, נישט דו, נישט ר' אברהם, איך אויך נישט מסתם, הייבן נישט אן צו פארשטיין זיין שיחת חולין, כ'רעד שוין נישט די עדיוקעישאנעל פראסעס, די עדיוקעישאנעל אינפארמעישאן דעט הי ווישעס טו קאנוועי טו אס, ר' נחום, איך שוין דיך, ביסט איינער אליין, און דאס איז עס, עס איז דיין, דו מוזט עס אוועק געבן פאר די דורות הבאים, יו העוו טו דא איט, האסט נישט צו וועם צו רעדן, מען פארשטייט נישט וואס דו ווילסט בכלל, הערסט א גערעדעכטס, שטעלט זיך אויף איינער זאגט ער האט געזען אין לעיקוואד, ער איז געווען זייער צובראכן ווייל ער האט געזען, ביז היינט האט נישט עקזיסטירט פעדעפיליע ווייל ער האט עס נישט געזען, טאמער גייט ער עס יא זען אין מקווה גייט ער ווערן זייער צובראכן, דעמאלטס גייט מען אנהייבן טון פעדעפיליע. ביז היינט ביסטו געווען א שקרן, כאפסט? דעמאלטס גייסטו ווערן גערעכט ווייל ער האט עס געזען. שוימי שמים ווי אונז האלט מיר, טאטע אין הימל אונז האמיר דיך ליב, איך האב געזאגט אז זי זאל גארנישט טון, איך האב געזאגט אז דאס איז דאך א טיפה מן הים, זי טרעפט שוין א גוי זי טרעפט שוין איינעם, איז דאך שוין א גליקליך מיידל. וואס טוט זיך די וואס טרעפן נישט, מען גייט צו דראגס, מען גייט ווערן געהארגעט. גייט מען יעצט זאגן האסט לעדזשיטימייזד גייט גיין מיט א גוי? ניין, איך ווייז דיר וואס די סיסטעם איז, איך ווייז דיר ווי הפקר לעיקוואד איז, איך ווייז דיר ווי הפקר מאנסי איז, איך ווייז דיר ווי הפקר ווילימסבורג איז, איך ווייס אין ווילימסבורג וואס מ'האט געטון מיט א דרייצן צוועלף יעריג יונגל, ווייס איך וואס מען האט געטון, עד היום ליידט מען צרות ביי מאיר בן יבין, אפגעהארגעט איינעם לדורות, דו נעמסט דיך אן אויף א מענטש וואס הייבט נישט אן צו וויסן ווי מען האלט אינעם דור, איך שיס נישט אויף ר' אברהם, איך בין בטל ומבוטל פאר זיין תורה פאר זיין עבודה, אבער ער הייבט נישט אן צו פארשטיין די מצב פונעם דור, ער הייבט נישט אן צו וויסן ווי מען האלט, ער הייבט נישט אן צו וויסן ווי מען האלט, ודי לחכימא ברמיזא. איך זעה ר' נחום אז דו ווייסט נישט. געווען? געווען? מוטשא בוענאו, געווען? געווען! ס'איז גדול והולך, מיין טייערע ברידער. האט אלע א גוטן פרייליכן און א לעכטיגן שבת קודש, און א גוטן חודש, און א גוטן לעכטיגן שבועות, און אלעס גוטס, אך טוב וחסד.